בעזרת השם יתברך, מסכת מועד קטן, דף ט ו, מ'הייבן אן דף י ד עמוד ב', צוויי שורות פון אונטן, אבל אסור בתספורת. איז אזוי, נעכטן האמיר געזען אז אן אבל וואס קומט אריין אינמיטן די אבילות ווערט חול המועד ווערט יום טוב, איז מען מפסיק די אבילות, ס'האקט זיך אפ די אבילות. די זעלבע זאך האמיר געזען, די גמרא האט געפרעגט וואס טוט זיך מיט א מצורע, און וואס טוט זיך מיט א מנודה, איינער וואס איז אין חרם, וואס געשענט מיט די מענטשן ווען ס'קומט אן חול המועד ווען ס'קומט אן יום טוב. איז היינט עמער זעהן די גמרא גייט אויסרעכענען א גאנצע שורה פון זאכן פון דינים וואס זענען זיך נוהג ביי א אבל, און די גמרא גייט פרעגן וואס טוט זיך ביי א מנודה וואס טוט זיך ביי א מצורע, הייבט אן די גמרא מיט דעם אז אבל איז אסור בתספורת, א אבל טאר זיך נישט שערן, ווי ווייסט מען ווי לערנט מען דאס ארויס? מדקאמר להו רחמנא לבני אהרן, פון דאס וואס מען זעהט אז די רבונו של עולם כביכול זאגט פאר די בני אהרן נאכדעם וואס נדב און אביהוא זענען געשטארבן, זאגט די רבונו של עולם עטס זאלטס זיך נישט פירן מיט געהעריגע דיני אבילות, ווייל נארמאל איז א אבל טאר זיך נישט שערן, אבער ביי ענק שטייט די פסוק ראשיכם אל תפרעו, ענקע קעפ אל תפרעו, תפרעו איז א לשון פון עטס זאלטס נישט לאזן די האר וואקסן, וואס טייטש עטס מעגטס ענק יא שערן, מכלל קען מען דרינגען פון דעם דכולי עלמא אסור, אז נארמאל א אבל טאר זיך נישט שערן, אהרן מיט די קינדער האבן זיך געמעגט שערן, מילא קודם כל זעהן מיר אז א אבל איז אסור בתספורת, א אבל טאר זיך נישט שערן, פרעגט יעצט די גמרא, מנודין ומצורעין מה הן בתספורת? וואס טוט זיך מיט א מנודה איינער וואס איז אין חרם? וואס טוט זיך מיט א מצורע? צו זיי מעגן זיך שערן צו נישט? רש י זאגט אז בעצם מ'עט זעהן די המשך הסוגיא אז יעדע זאך עט מען זעהן קודם א אבל, א דין וואס איז דא ביי א אבל, און די גמרא גייט פרעגן וואס טוט זיך ביי א מנודה, און שפעטער באזונדער וואס טוט זיך ביי א מצורע, צוויי עקסטערע שאלות, דא פרעגט די גמרא צוזאמען, ווייל דער תירוץ גייט אויך זיין צוזאמען, מ'עט אריין ברענגען פון א ברייתא, וואס אין די ברייתא שטייען זיי צוזאמען, מנודין ומצורעין, און ממילא פרעגט אויך די גמרא צוזאמען, מנודין ומצורעין מה הן בתספורת, צי זיי מעגן זיך שערן צו נישט, ענטפערט די גמרא, תא שמע, שטייט קלאר אין א ברייתא, מנודין ומצורעין, אסורין לספר ולכבס, זיי טארן זיך נישט שערן, און זיי טארן נישט וואשן די בגדים, דרך אגב, ברענגט שוין די גמרא די המשך הברייתא, אז מנודה שמת, טאמער איינער וואס איז געווען אין חרם איז געשטארבן בשעת ער איז אין חרם איז בית דין סוקלין את ארונו איז בית דין איז סוקל מען באווארפט מיט שטיינער זיין ארון רבי יודא אומר רבי יודא זאגט איז דא א מחלוקת ראשונים צו רבי יודא איז מסביר די ווערטער פון די תנא קמא אדער ער קריגט זיך אויף די תנא קמא על כל פנים זאגט רבי יודא לא שיעמידו עליו גל אבנים כגלו של עכן נישט פשט אז מען לייגט אויף די ארון אויף די קבר פון די מנודה לייגט מען א הויפן שטיינדלעך אזוי ווי ביי עכן, וואס ביי עכן שטייט דער נביא זאגט אין יהושע אז ס'איז געווען א חרם, כלל ישראל האט נישט געטארט הנאה האבן פון די שלל פון יריחו, און עכן האט מועל געווען אין די חרם, ער האט אויך מחלל שבת געווען, און מען האט אים באשטייניגט, און שטייט דארט אין פסוק ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה, אז מען האט געלייגט אויף דעם קבר זיינע דארט ווי ער איז געווען באערדיגט האט מען געלייגט א גל אבנים גדול, א גרויסע הויפן שטיינער, איז דא זאגט רבי יהודה נישט אז פשט אז יעדער איינער יעדע מנודה וואס שטארבט לייגט מען א הויפן שטיינער ניין אלא בית דין שולחין בית דין שיקט שליחים און מניחין אבן גדול על ארונו און מען לייגט איין גרויסע שטיין אויף זיין ארון ללמדך שכל המתנדה ומת בנידויו בית דין סוקלין את ארונו אז יעדע איינער וואס שטארבט בשעת עס איז אין נידוי בשעת וואס ער איז אין חרם, איז בית דין סוקל זיין ארון מיט א גרויסער שטיין. זאגט יעצט די גמרא ווייטער די נעקסטע דין, אבל חייב בעטיפת הראש, א אבל איז חייב ארום צו וויקלען די קאפ מיט אזא שמאטע וואס דארף אזוי צודעקן די מויל מיט די נאז, דאס איז איינע פון די זאכן וואס א אבל איז חייב, למעשה היינט פירט מען זיך נישט אזוי, אבער אמאל איז אזוי טאקע געווען די מנהג. ווי ווייסט מען אז א אבל איז חייב בעטיפת הראש? מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל, פון דאס מען זעט אז דער רבונו של עולם כביכול זאגט פאר יחזקאל ולא תעטה על שפם, אז זאלסט דיך נישט צודעקן שפם די ליפן ס'טייטש זאלסט דיך נישט ארומוויקלען די קאפ, מכלל פון דא איז א ראיה דכולי עלמא מיחייבי אז חזקאל איז נישט געווען מצווה בעטיפת הראש אבער סתם אזוי א אבל דארף יא, און וואס גייט דא פאר? וואס איז די ראיה? איז אזוי, די נביא זאגט אין יחזקאל אז חזקאל האט געזען בנבואה אז זיין פרוי גייט שטארבן, און דער רבונו של עולם זאגט אים אז איך וויל דו זאלסט דיך נישט פירן ווי יעדע אבל, יעדע אבל פירט זיך אזוי אזוי אזוי, דו זאלסט דיך פירן אנדערש, כדי טאקע אז כלל ישראל זאל אים פרעגן וואס גייט דא פאר, פארוואס פירסט דיך נישט באבילות, און חזקאל זאל ענטפערן, ווייל סקומט א חרבן און יעדער גייט זיין אבילים סגייט זיין גרויסע צרות, אזוי ווי שטייט דארט אין חזקאל, על כל פנים שטייט דארט אין די פסוק די רבונו של עולם זאגט פאר יחזקאל אז האנק דום, וואס טייטש זאלסט דיך מתאבל זיין דום, שטילערהייט, מתים אבל לא תעשה, זאלסט דיך נישט פירן ווי א געהעריגע אבל, יעצט פון דעם וואס שטייט האנק דום פאר מתים אבל לא תעשה, וועלן מיר באלד זעהן א שפעציעלע לימוד, אבער על כל פנים שטייט דארט ווייטער אין פסוק, פארך חבוש עליך, ס'טייטש פיר זיך נישט ווי אבל, נאר פארך חבוש עליך, דריי זיך מיט תפילין, ונעליך תשים ברגליך, זיך דרייען מיט שיך אויף די פיס, ולא תעטה על שפם, זאלסט נישט מאכן די עטיפת הראש, זאלסט נישט ארומוויקלען די קאפ, ולחם אנשים לא תאכל, און זאלסט נישט עסן די ברויט פון אנדערע מענטשן, על כל פנים זעהט מען דא קלאר שטייט אין פסוק אז דער רבונו של עולם זאגט ולא תעטה על שפם, זאלסט נישט מאכן עטיפת הראש אזוי ווי אלע אבילים, זעהן מיר פון דא אז סתם אזוי א אבל איז מחויב בעטיפת הראש, פרעגט יעצט די גמרא, מנודה מהו בעטיפת הראש, וואס איז די דין מיט א מנודה איינער וואס איז אין חרם, איז ער אויך מחויב בעטיפת הראש צו נישט, ענטפערט די גמרא אמר רב יוסף תא שמע, א ראיה פון א ברייתא, די ברייתא רעדט דארט אין תענית, לגבי דעם מ'האט געמאכט תענית ציבור'ס וואס יעדער האט געפאסט כדי עס זאל רעגענען, טאמער עס האט נאך אלץ נישט גערעגנט נאך די אלע תעניתים, זאגט די ברייתא, והיין, דאס גייט ארויף אויף תלמידי חכמים, מתעטפין ויושבין כמנודין וכאבילים, און זיי זענען זיך מתעטף, זיי זענען זיך מתעטף די קאפ, און זיי זיצן כמנודין וכאבילים, ווי מענטשן זענען אין חרם און ווי אבילים, עד שירחמו עליהם מן השמים, ביז ס'רעגנט נישט, מילא זעהן מיר דאך דא אז די ברייתא איז משווה תלמידי חכמים

די ציבור איז א בחינה פון חרם, זיי קריגן נישט קיין רעגן, דא איז חמור, דאס איז זעהר זעהר הארב, איז אוודאי דא איז מען מחיוב בעטיפת ראש, אבער קען זיין סתם א מענטש וואס בית דין שטעלט אריין א חרם, ווער זאגט ער מחיוב בעטיפת ראש, איז די גמרא טאקע נישט פושט, פרעגט אונז די גמרא מצורע מהו בעטיפת ראש, צו א מצורע מחיוב צו נישט, זאגט די גמרא תא שמע, שטייט אין פסוק ועל שפם יעטה, אז ער דארף צודעקן די קאפ, עס גייט ארויף אויף א מצורע, מכלל שחייב בעטיפת ראש, זעהן מיר קלאר דארף יא, שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם, זאגט אונז די גמרא ווייטער די נעקסטע דין, אבל אסור להניח תפילין, א אבל טאר נישט לייגן תפילין, מ'וועט זען אין די גמרא בהמשך א מחלוקת וויפיל טעג ער טאר נישט לייגן תפילין, אבער על כל פנים מ'טאר נישט לייגן תפילין ווי לערנט מען עס ארויס? מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל, פון די פסוק וואס מ'האט פריערט געזען, די רבונו של עולם זאגט פאר יחזקאל, פארך חבוש עליך, אז דו זאלסט זיך נישט פירן באבילות, נאר דו זאלסט גיין מיט די תפילין, מכלל דכולי עלמא אסור, זעהן מיר אז סתם א אבל, נישט יחזקאל, טאר נישט גיין קיין תפילין, מילא זעהן מיר א אבל גייט נישט קיין תפילין, פרעגט די גמרא מנודה, מאי בתפילין, וואס איז מיט א מנודה איינער וואס איז אין חרם, צו ער גייט תפילין צו נישט, תיקו זאגט די גמרא עס בלייבט שווער, מצורע מאי בתפילין, וואס איז מיט דעם מיט א מצורע צו ער גייט תפילין צו נישט, זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין פסוק ביי מצורע, והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, איז אזוי, די ברייתא הייבט אן דא דרש'ענען די ווערטער פון די פסוק, והצרוע, לרבות כהן גדול, דאס האט מען שוין נעכטן געזען אין די לימוד, אז א כהן גדול קען זיין א מצורע. ווייטער בגדיו יהיו פרומים, וואס מיינט דאס, שיהו מקורעים, די בגדים פון א מצורע דארף זיין צוריסן. וראשו יהיה פרוע, וואס מיינט פרוע? אין פריעה אלא גידול שער, דברי ר' אליעזר, ר' אליעזר זאגט וואס מיינט פרוע? א פארוואקסן, א פארוואקסענע קאפ, ער טאר זיך נישט שערן, ר' עקיבא אומר, ר' עקיבא זאגט ניין, נאמרה הוויה בראש, ונאמרה הוויה בבגד, ס'טייטש ר' עקיבא זאגט, שטייט וראשו יהיה פרוע, און שטייט בגדיו יהיו פרומים, און במילא איז מען מקיש איינער צום צווייטן, מה הוויה האמורה בבגד דבר שחוץ מגופו, וואס טייטש בגדיו יהיו פרומים, אז די בגדים דארפן זיין צוריסן, יעצט די בגדים איז נישט קיין חלק פונעם גוף, ס'איז א זאך פון אינדרויסן, אף הוויה בראש דבר שחוץ מגופו, די זעלבע זאך שטייט ראשו יהיה פרוע, קענסטו מיר נישט זאגן זאגט רבי עקיבא דאס מיינט די האר, די האר איז א חלק פונעם גוף, ס'רעדט זיך עפעס אינדרויסן פונעם גוף, וואס אויף דעם זאגט די פסוק וראשו יהיה פרוע, איז מאי לאו, זאגט די גמרא לכאורה, וואס מיינט רבי עקיבא, אתפילין, אז סגייט ארויף אויף תפילין, וואס טייטש רבי עקיבא לכאורה טייטשט אז וראשו יהיה פרוע פּרוע איז אַ לשון פֿון אױפֿגעדעקט, ופֿרע את ראש האשה, פּרוע איז אַ לשון פֿון פֿאַרװאַקסן, אױך פֿון אױפֿגעדעקט, און ממילא לכאורה טײַטשט רבי עקיבא, אַז וראשו יהיה פּרוע, דער קאָפּ זאָל זײַן אױפֿגעדעקט, װאָס טײַטשט דער קאָפּ זאָל זײַן אױפֿגעדעקט, אַז נאָרמאַל אַ ייִד גײט תּפֿילין, אַ מצורע דאַרף זײַן פּרוע טאָר נישט גײן קײן תּפֿילין, איז לכאורה זעען מיר דאָ, אַז רבי עקיבא האַלט, אַז אַ מצורע טאָר נישט גײן תּפֿילין, אָמר רבֿ פּפּא זאגט דערויף רב פפא ניין, לא, ס'איז נישט קיין ראיה, אכומתא וסודרא, ס'רעדט זיך אויף א הוט, אויף א סודר, א שמאטע וואס מ'פלעג גיין אויפן קאפ, א שיינע א בגד חשוב, אויף דעם שטייט ראשו יהיה פרוע אז מ'טאר נישט גיין מיט דעם, ס'גייט נישט ארויף אויף תפילין, און מילא האמיר אויך נישט קיין ראיה צו א מצורע איז אסור להניח תפילין צו נישט. זאגט די גמרא ווייטער די נעקסטע דין, אבל אסור בשאילת שלום, א אבל איז אסור בשאילת שלום, מ'טאר אים נישט פרעגן שלום, ער טאר נישט פרעגן אנדערע שלום, ווי ווייסט מען ווי לערנט מען עס ארויס? דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל, ווייל שטייט דארט אין די נבואה פון יחזקאל, האנק דום, וואס טייטש זאל זיין ביי אבילות דום, שטילערהייט, אן קיין שאילת שלום. יעצט בעצם וואס פשט? פריערט האט מען געזען אז די אלע זאכן וואס שטייט ביי יחזקאל איז פשט יחזקאל איז אנדערש פון אלע אנדערע אבילים, פלוצלינג דא לערנט מען ארויס אין יחזקאל א דין אבילות, אז ביי יחזקאל שטייט האנק דום, מען דארף שווייגן אן קיין שאילת שלום, זעלבע זאך יעדע אבל איז אויך דום, אן קיין שאילת שלום, און וואס איז פשט? איז זענען די מפרשים מסביר אז דאס די ציווי פון האנק דום איז אנדערש פון אלע אנדערע זאכן וואס שטייט ביי יחזקאל, פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט אז מען קוקט דארט אין פסוק אין יחזקאל שטייט קודם האנק דום און נאכדעם שטייט מתים אבל לא תעשה אז זאלסט דיך נישט פירן באבילות ווי אלע אנדערע אבילים און ממילא די ערשטע דין פון האנק דום דאס איז יא ווי אלע אנדערע אבילים ער איז אסור בשאילת שלום פארוואס טאקע איז די איין זאך איז יחזקאל געווען מצווה זיך יא פירן באבילות, ווייל בכל זאת מ'האט געוואלט אז מענטשן זאלן זען אז ער איז א אבל, טאמער וואלט זיך אינגאנצן נישט געפירט באבילות וואלט קיינער נישט געכאפט וואס גייט פאר, און מילא קודם האט מען געזאגט פאר יחזקאל די באשעפער האט געזאגט פאר יחזקאל אז ער איז אסור בשאילת שלום, אזוי ווען מענטשן וועלן אים וועלן שואל זיין בשלומו עט ער נישט ענטפערן, און שפעטער אז מ'עט פרעגן פארוואס עט ער זאגן אז א אבל, עט מען פרעגן היתכן פירסט דיך נישט מיט אלע אנדערע דיני אבילות, עט ער זאגן די המשך הנבואה דארט אז ס'קומט צרות ס'קומט א גלות פאר כלל ישראל, זאגט אונז די גמרא, מנודה מהו בשאילת שלום, וואס טוט זיך מיט א מנודה, וואס איז ביי אים די דין בשאילת שלום צו איז אסור צו מותר בשאילת שלום, ענטפערט די גמרא אמר רב יוסף תא שמע, שטייט אין א משנה די משנה זאגט אין תענית, לגבי די תענית ציבור וואס מ'פאסט דארט ווען ס'רעגנט נישט, שטייט איינע פון די זאכן וואס מ'איז זיך נוהג בתענית,

דאס איז אסאך הארבער, קען זיין א פשוטע מנודה איז נישט אסור בשאילת שלום, זאגט די גמרא ווייטער מצורע מהו בשאילת שלום, וואס טוט זיך ביי א מצורע, ענטפערט די גמרא תא שמע, א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אויף דעם שטייט אין פסוק ביי מצורע, ועל שפם יעטה, וואס פריערט האט מען געלערנט די לימוד פון ועל שפם יעטה אז א מצורע איז מחיוב בעטיפת הראש, דא לערנט מען א אנדערע לימוד פון די זעלבע פסוק, אז שיהו שפתותיו מדובקות זו בזו, אז זיינע ליפן זאלן זיין געקלעבט איינער צום צווייטן, וואס טייטש אז ער איז אסור בשאילת שלום,

לכאורה דא האבן מיר א קלארע ברייתא שיהא כמנודה וכאבל אסור בשאילת שלום אז א מנודה איז אסור בשאילת שלום, ענטפערט די גמרא ניין, אמר רב אחא בר פנחס משמיה דרב יוסף מי קתני שאסור שיהא כמנודה וכאבל קתני במילי אחרנייתא ואסור נמי בשאילת שלום, זאגט רב אחא בר פנחס משמיה דרב יוסף א תירוץ אזוי אז דו האסט נישט גוט פארשטאנען די ברייתא, די ברייתא זאגט אז די מצורע שיהא כמנודה כאבל האט א דין ווי א מנודה און אן אבל, נישט אז ואסור בשאילת שלום, נישט פון דעם רעדט מען, נאר סתם אזוי, א מצורע האט א דין ווי א מנודה ווי אבל אז וואס? אנדערע זאכן, ער טאר זיך נישט שערן, ער טאר נישט וואשן די בגדים און אזוי ווייטער, נאך א דין זאגט די ברייתא ואסור בשאילת שלום, אז א מצורע איז אויך אסור בשאילת שלום, אבער ס'מיינט נאך נישט אז א מנודה איז אויך אסור בשאילת שלום, מילא טאקע ביי מנודה איז האט מען נישט פושט געווען, זאגט די גמרא ווייטער נאך א דין, אבל אסור בדברי תורה, א אבל טאר נישט לערנען תורה, ווי ווייסט מען ווי לערנט מען דאס ארויס מדקאמר רחמנא ליחזקאל פון דעם וואס שטייט אין די נבואה דארט פאר יחזקאל דום, אזוי מ'האט פריערט געזען האנק דום, איז פריערט האט מען געזען דום מיינט אסור בשאילת שלום, אבער מ'לערנט נאך א זאך פון דום אז ער איז אסור בדברי תורה ער דארף שווייגן טאר נישט לערנען, פרעגט די גמרא מנודה מהו בדברי תורה, וואס טוט זיך מיט א מנודה, ענטפערט די גמרא אמר רב יוסף תא שמע, שטייט אין די ברייתא אזוי, מנודה שונה ושונין לו, איינער וואס איז א מנודה איז אין חרם, סיי ער לערנט מיט אנדערע, סיי אנדערע לערנען מיט אים, און נשכר ונשכרין לו, ער מעג זיך פארדינגען פאר אנדערע, ס'טייטש ער מעג ארבעטן ביי אנדערע מאכן געלט, זעלבע זאך, אנדערע מעגן ארבעטן פאר אים, אבער מוחרם, מוחרם איז שוין אסאך הארבער ווי א נידוי, מוחרם איז א שטערקערע חרם, מוחרם איז נאך צוויי חדשים פון נידוי קומט א חרם וואס דאס איז אסאך הארבער, איז דא איז שוין לא שונה ולא שונין לו, מען לערנט נישט מיט אים, מען לערנט נישט מיט אנדערע, לא נשכר ולא נשכרין לו, ער פארדינגט זיך נישט פאר אנדערע, אנדערע ארבעטן נישט פאר אים, אבל שונה לעצמו שלא יפסיק את לימודו, ער מעג לערנען שטילערהייט פאר זיך, ועושה לו חנות קטנה בשביל פרנסתו, ער דארף דאך ברויט צו עסן, מעג ער מאכן אזא קליינטשיגע געשעפט, ואמר רב, רב איז מסביר, זבוני מיא בפקתא דערבות, ערבות איז א נאמען פון א פלאץ, ער מעג מאכן אזא קליינע געשעפט צו פארקויפן וואסער, נישט קיין אסאך געלט נאר אפאר פיאסטערס ער זאל האבן צו עסן צו טרינקען, על כל פנים זעהן מיר קלאר אין די ברייתא אז א מנודה מעג לערנען, איז שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם, פרעגט די גמרא מצורע מהו בדברי תורה, וואס טוט זיך מיט א מצורע, ענטפערט די גמרא תא שמע, שטייט אין די ברייתא אזוי, די פסוק זאגט, והודעתם לבניך ולבני בניך,

מען דארף לערנען תורה מיט א פחד, מכאן אמרו, פון דא האבן חזל גע'דרשנ'ט, אז הזבין והמצורעין ובועלי נדות, די אלע מענטשן זענען טמא, מותרין לקרות בתורה בנביאים ובכתובים, ולשנות במדרש ובתלמוד, בהלכות ובאגדות, ס'טייטש א מענטש וואס איז טמא מעג אוודאי לערנען, פארוואס? ווייל ער קען לערנען באימה וביראה וברתת ובזיע, אבער די בעלי קריין, א בעל קרי, וואס ווי רש"י זאגט שבא להם מחמת שמחה וקלות ראש, דאס פעלט אין די אימה און די יראה און די רתת און די זיע, איז דאס אסורין, אזא איינער טאר נישט לערנען, אבער על כל פנים שמע מינה, דאס זעען מיר קלאר פון די ברייתא אז א מצורע מעג לערנען. זאגט די גמרא ווייטער, די נעקסטע דין, אבל אסור בתכבוסת, א אבל טאר נישט וואשן די בגדים, ווי לערנט מען עס ארויס דכתיב, שטייט אין פסוק, וישלח יואב תקועה ויקח משם אישה חכמה, יואב האט געשיקט דארט צו תקוע א נאמען פון א פלאץ, מען זאל נעמען פון דארט א פרוי, א קלוגע פרוי, ויאמר אליה, ער האט איר געזאגט זי זאל זיך פירן באבלות, התאבלי נא, ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת, איז על כל פנים שטייט דארט ולבשי נא בגדי אבל, וואס מיינט דאס בגדי אבל? לכאורה מיינט עס בגדים וואס מען האט נישט געוואשן אזעלכע אלטע בגדים, זעהן מיר דא אז א אבל טאר נישט וואשן קיין בגדים, און במילא דאס איז א לימוד אויף א אבל, מנודין ומצורעין מה הן בתכבוסת, וואס טוט זיך מיט א מנודה מצורע, ענטפערט די גמרא תא שמע, א ראיה פון א ברייתא וואס מען האט פריערט געזעהן אין די ברייתא, מנודין ומצורעין אסורין לספר ולכבס זיי טארן טאקע נישט וואשן די בגדים, שמע מינה איז א גוטע ראיה. זאגט די גמרא ווייטער, די נעקסטע דין, אבל חייב בקריעה, א אבל איז חייב בקריעה צו רייסן די בגדים. דקאמר להו רחמנא ווי לערנט מען עס ארויס? ווייל שטייט אין פסוק אז דער רבונו של עולם כביכול זאגט לבני אהרן לא תפרומו אז די בני אהרן אהרן די קינדער זאלן זיך נישט פירן ווי געהעריגע אבלים, נאר לא תפרומו זיי זאלן זיך נישט רייסן די בגדים. מכלל, קען מען דרינגען פון דעם, דכולי עלמא מיחייבי, זיי טאקע נישט, אבער א נארמאלע אבל איז מחיוב בקריעה. פרעגט די גמרא, מנודה, מהו בקריעה, וואס טוט זיך איינער אין חרם, איז מען מחיוב בקריעה צו נישט? תיקו. זאגט די גמרא, מצורע מהו בקריעה, וואס טוט זיך איינער א מצורע? תא שמע. ברענגט די גמרא א ראיה, שטייט אין פסוק בגדיו יהיו פרומים, שיהו מקורעין, ס'דארף זיין געריסן, שמע מינה איז א ראיה פון דא. זאגט די גמרא ווייטער די נעקסטע דין, אבל חייב בכפיית המיטה, ס'איז געווען א מנהג אמאל אויכעט, אז א אבל האט געדארפט איבערקערן די בעט, נישט, מ'מיינט נישט דא אראפלייגן די בעט זיצן נידעריג, ס'איז א באזונדערע זאך, מ'האט איבערגעקערט די בעט, היינט איז די מנהג נישט אזוי, אזוי איז אבער אמאל געווען די מנהג. פון ווי לערנט מען עס ארויס? דתני בר קפרא שטייט אין די ברייתא, דמות דיוקני נתתי בהן, אז דער רבונו של עולם כביכול זאגט אז דמות דיוקני, א מענטש איז באשאפן געווארן מיט א צלם אלקים, ובעוונותיהם הפכתיה, און א מענטש זינדיגט איז הפכתיה, ווערט די צורה פארדרייט, ס'טייטש א מענטש שטארבט, און ממילא די זעלבע זאך פארדרייט מען, כפו מטותיהן עליה, פארדרייט מען אויך די בעט, איז די שאלה איז מנודה ומצורע מה הן בכפיית המיטה, צו ביי מנודה מצורע איז אויך דא דער דין תיקו, בלייבט עס שווער. זאגט די גמרא ווייטער די נעקסטע דין, אבל אסור בעשיית מלאכה, א אבל טאר נישט ארבעטן, ווי לערנט מען עס ארויס דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, והפכתי חגיכם לאבל, די פסוק איז מקיש די חג א יום טוב צו אבל, מה חג אסור במלאכה, אף אבל אסור במלאכה, איז די שאלה יעצט איז מנודה מהו בעשית מלאכה צו א מנודה איינער וואס איז אין חרם איז מותר בעשית מלאכה צו אסור בעשית מלאכה ענטפערט די גמרא אמר רב יוסף תא שמע א ראיה פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא כשאמרו אסור בעשית מלאכה ס'טייטש די ברייתא גייט אויך ארויף אויף א תענית ציבור אז ביי א תענית ציבור איז אסור בעשית מלאכה זאגט די ברייתא דאס וואס איז אסור בעשית מלאכה לא אמרו אלא ביום דאס איז נאר בייטאג אבל בלילה מותר ביינאכט איז מותר בעשית מלאכה זאגט די ברייתא וכן אתה מוצא במנודה ובאבל ס'טייטש די זעלבע דינים וואס איז דא ביי א תענית ציבור איז אויך דא ביי מנודה ביי אבל, זאגט די גמרא מאי לאו אכולהו, לכאורה וואס טייטש וכן אתה מוצא במנודה ובאבל, אויף אלע זאכן וואס מ'האט געזען אין די ברייתא, ס'טייטש אויך אויף די זאך וואס מ'האט געזען אז ביי א תענית ציבור איז אסור בעשיית מלאכה, די זעלבע זאך א מנודה און א אבל איז אויך אסור בעשיית מלאכה, לכאורה האט מען א גוטע ראיה אז א מנודה איז אסור בעשיית מלאכה, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, אשארא, ס'גייט ארויף אויף אנדערע זאכן, אנדערע זאכן וואס איז דא ביי תענית ציבור איז אויך דא ביי א מנודה, אבער נישט די ענין פון איסור עשיית מלאכה, רש"י זאגט וואס איז דאס אשארא, וואסערע אנדערע זאכן, עטיפת הראש, עטיפת הראש איז טאקע דא ביי מנודה, אבער ווער זאגט אז א מנודה איז אסור בעשיית מלאכה, אלא מאי זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא וואס מ'האט פריערט געזען א קלארע ברייתא, מנודה שונה ושונין לו, נשכר ונשכרין לו, אז א מנודה סיי מען מעג לערנען מיט אים סיי מען מעג לערנען מיט אנדערע, און סיי נשכר ונשכרין לו מען מעג זיך פארדינגען און אנדערע פארדינגען זיך פאר אים, זעען מיר קלאר אז ער איז מותר בעשיית מלאכה, שמע מינה, איז א קלארע ראיה. זאגט די גמרא מצורע מהו בעשיית מלאכה וואס טוט זיך מיט א מצורע, תיקו, ס'בלייבט שווער. זאגט די גמרא ווייטער, די נעקסטע דין, אבל אסור ברחיצה, א אבל טאר זיך נישט וואשן. ווי לערנט מען עס ארויס? דכתיב, שטייט אין פסוק, ואל תסוכי שמן, זאלסט דיך נישט פארשמירן מיט אויל, און דער פסוק זאגט דארט ווייטער, והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת, זאל זיין ווי א אבל, און ממילא, ורחיצה בכלל סיכה, רחיצה איז בכלל סיכה, און אז ס'שטייט ואל תסוכי שמן, ליגט אויך אין דעם די איסור רחיצה, זעהן מיר דא אז א אבל איז אסור ברחיצה, די שאלה איז מנודה מהו ברחיצה, וואס טוט זיך א מנודה, צו איז מותר צו אסור ברחיצה, ענפערט די גמרא, אמר רב יוסף זאגט רב יוסף תא שמע, א ראיה פון א ברייתא, אז כשאמרו אסור ברחיצה די ברייתא זאגט אויף דעם וואס א תענית ציבור איז אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו מותר, איז נאר א איסור זיך צו וואשן די גאנצע גוף, פניו ידיו ורגליו, מעג מען זיך יא וואשן ביי תענית ציבור, זאגט די ברייתא, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל, אז די זעלבע זאך סיי ביי מנודה סיי ביי אבל, זעהן מיר דאך לכאורה דא, אז ביי מנודה איז אויך אזוי, אז א מנודה איז אסור ברחיצה, זאגט די גמרא, מאי לאו אכולהו לכאורה איז דא א גוטע ראיה, אז א מנודה האט די זעלבע דין ווי אלע דינים פון א תענית ציבור, אזוי ווי ביי א תענית ציבור איז מען אסור ברחיצה, די זעלבע זאך א מנודה איז אויך אסור ברחיצה, זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט, לא, אשארא, ס'גייט נישט ארויף אויף דעם, אויף די ענין פון רחיצה, ס'גייט ארויף אויף ווי רש"י לערנט אויף עטיפת הראש, אבער רחיצה אוודאי קען זיין אז א מנודה מעג זיך וואשן. זאגט די גמרא מצורע מהו ברחיצה, וואס טוט זיך מיט א מצורע, תיקו, ס'בלייבט שווער. זאגט די גמרא ווייטער די נעקסטע דין, אבל אסור בנעילת הסנדל, א אבל טאר נישט גיין קיין שיך, ווי לערנט מען עס ארויס? מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל, פון די נבואה פון יחזקאל וואס מ'זעט דארט אז ס'שטייט ונעליך תשים ברגליך, אז יחזקאל זאל יא גיין שיך, מכלל דכולי עלמא אסור איז א ראיה אז סתם אזוי אן אבל טאר נישט גיין קיין שיך, איז מנודה מהו בנעילת הסנדל, וואס טוט זיך מיט א מנודה צו ער גייט שיך צו נישט, ענפערט די גמרא אמר רב יוסף תא שמע, א ראיה פון א ברייתא, ווייטער אין תענית, שטייט דארט כשאמרו אסור בנעילת הסנדל, אז בשעת א תענית ציבור טאר מען נישט גיין קיין שיך, לא אמרו אלא בעיר, דאס איז נאר אין שטאט, אבל בדרך אונטערוועגנס מותר, הא כיצד, יצא לדרך, נועל, טאמער מען גייט אונטערוועגנס מעג מען אנטון שיך, נכנס לעיר, מען גייט אריין אין שטאט, חולץ טוט מען צוריק אויס די שיך. פירט די ברייתא אויס אויב מ'האט פריערט געזען וכן אתה מוצא במנודה ובאבל, די זעלבע זאך ביי מנודה ובאבל, מאי לאו אכולהו, לכאורה איז דא א ראיה אז ביי מנודה, א מנודה טאר נישט גיין קיין שיך, זאגט די גמרא לא, אשארא, ס'גייט נישט ארויף אויף די ענין פון שיך, ס'גייט ארויף די ענין פון עטיפת הראש, שיך קען זיין, א מנודה מעג גיין. ווייטער מצורע מהו בנעילת הסנדל וואס טוט זיך מיט א מצורע איז אויך תיקו, ס'בלייבט שווער. זאגט די גמרא ווייטער די נעקסטע דין, אבל אסור בתשמיש המיטה, א אבל איז אסור בתשמיש המיטה ווי ווייסט מען? דכתיב, שטייט אין פסוק, וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה, אז נאכדעם וואס א קינד דארט א קינד פון דוד און בת שבע איז אוועק, איז וינחם דוד את בת שבע קודם געווען ניחום אבלים, ס'טייטש קודם איז אריבער די שבעה, און נאר נאכדעם ויבוא אליה, מכלל, איז געדרינגען פון דעם דמעיקרא, אז משך די שבעה, אסור, איז תשמיש המיטה אסור, זעהן מיר אז א אבל איז אסור בתשמיש המיטה, די שאלה איז, מנודה, מהו בתשמיש המיטה, וואס טוט זיך מיט א מנודה? ענטפערט די גמרא אמר רב יוסף תא שמע, כ'על דיר ברענגען א ראיה, כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר, מנודין היו, די אלע יארן וואס כלל ישראל איז געווען אין מדבר, זענען זיי געווען א בחינה פון מנודין, זיי זענען אלע אויסגעשטארבן אין מדבר, פון דעסט וועגן ושימשו מיטותיהן, ס'איז געבוירן קינדער אין מדבר, מילא א ראיה אז א מנודה איז מותר בתשמיש המיטה, אמר ליה אביי, זאגט אביי, קענסט נישט ברענגען א ראיה פון דארט, ודילמא מנודה לשמים שאני דקיל, דארט אין די מדבר זענען זיי געווען מנודה לשמים, מנודה לשמים איז לייכטער פון מנודה בידי אדם, און מילא קען זיין דארט איז געווען מותר בתשמיש המיטה, אבער סתם אזוי איינער וואס איז מנודה ביי בית דין איז אסור. זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט גייט דא פאר קיל, והא אמרת חמיר, צוויי מאל האט מען געזען במשך די סוגיא וואס די גמרא זאגט אז מנודה לשמים איז הארבער, פלוצלינג ווערט עס לייכטער? ענטפערט די גמרא ספוקי מספקא ליה, ס'טייטש אביי האט געהאט א ספק צו מנודה לשמים איז לייכטער צו הארבער, זיל הכא קמדחי ליה, וזיל הכא קמדחי ליה, ס'טייטש אביי וואס דו האסט געוואלט ארויסלערנען פון מנודה לשמים האט ער דיר אוועקגעשטופט, אז דו האסט געוואלט ארויסלערנען א קולא פון מנודה לשמים, אז אזוי ווי מנודה לשמים איז מותר בתשמיש המיטה די זעלבע זאך מנודה בידי אדם, זאגט אביי מ'קען נישט ארויסלערנען, ווייל קען זיין מנודה לשמים איז לייכטער, ווייטער דו האסט געוואלט ארויסלערנען א חומרא פון דארט, אז אזוי ווי מנודה לשמים איז מחויב בעטיפת הראש, אזוי ווי מנודה לשמים איז אסור בשאילת שלום, די זעלבע זאך מנודה בידי אדם, אויף דעם האט אביי אויך דוחה געווען, און געזאגט ניין, קען זיין דארט איז הארבער. זאגט אונז די גמרא, מצורע מהו בתשמיש המיטה, וואס טוט זיך מיט א מצורע? ענטפערט די גמרא תא שמע, כ'על דיר א ראיה ברענגען דתניא, שטייט אין א ברייתא, אויף דעם שטייט אין פסוק ביי מצורע וישב מחוץ לאהלו, דרש'נט מען שיהא כמנודה וכאבל, אז א מצורע זאל זיין פונקט ווי א מנודה און א אבל אז וואס? ואסור בתשמיש המיטה, אז ער איז אסור בתשמיש המיטה, ווי ווייסט מען דאס? ווייל אהלו מיינט די פרוי ואין אהלו אלא אשתו שנאמר לך אמור להם שובו לכם לאהליכם זעהן מיר אז א מצורע איז אסור בתשמיש המיטה שמע מינה איי פרעגט די גמרא ונפשוט נמי למנודה פריער האסט געהאט א ספק וואס טוט זיך ביי מנודה דא לכאורה שטייט קלאר אין די ברייתא אז א מנודה איז אסור בתשמיש המיטה ווייל שטייט דאך אין די ברייתא וישב מחוץ לאהלו שיהא כמנודה וכאבל ואסור בתשמיש המיטה איז לכאורה א ראיה אויך אויף מנודה זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה אמר רב הונא בריה דרב פנחס משמיה דרב יוסף מי קתני שאסור שטייט דען דא שאסור

ער טאר זיך נישט שערן, ער טאר נישט וואשן די בגדים, באזונדער זאגט די ברייתא אסור בתשמיש המיטה, ממילא אויף מנודה צו מנודה איז אסור צו מיטה בתשמיש המיטה, שטייט נישט דא אין די ברייתא, און ס'איז נישט דא דא קיין ראיה. זאגט די גמרא ווייטער נאך א דין ביי אן אבל, אבל אינו משלח קרבנותיו, א אבל טאר נישט שיקן זיין קרבנות אין בית המקדש, דתניא, אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון אומר, שטייט אין פסוק שלמים, דרש'נט מען בזמן שהוא שלם, ווען א מענטש איז מיושב, ווען ער איז שלם, ווען ער איז גאנץ, ולא בזמן שהוא אונן, ווען א מענטש איז א אונן, ער איז א אבל, ער איז טרוד, קען ער נישט שיקן קיין קרבנות אין בית המקדש. די שאלה איז מנודה, מהו שישלח קרבנותיו, צו א מנודה מעג שיקן קרבנות אין בית המקדש, ענטפערט די גמרא אמר רב יוסף תא שמע, אזוי ווי מען האט פריערט געזען, כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר, מנודין היו, כלל ישראל איז געווען אין מדבר זענען זיך געווען מנודין, ושילחו קרבנותיהם, פון דעסטוועגן האבן זיי געשיקט קרבנות אין משכן, זעהן מיר אז מנודה מעג שיקן קרבנות. אמר לו אביי, זאגט אביי אזוי ווי פריערט אויכעט, ודילמא מנודה לשמים שאני דקיל, קען זיין א מנודה לשמים איז מער לייכט, אבער א מנודה בידי אדם טאר נישט שיקן קרבנות, פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא ווי פריערט, קיל, והא אמרת חמיר, האסט דאך געזאגט ס'איז הארבער, זאגט די גמרא ספוקי מספקא ליה מדחי ליה אזוי ווי פריערט האט מען געזען אז אביי האט געהאט א ספק צו ס'איז טאקע לייכטער צו הארבער, פרעגט אונז די גמרא מצורע מהו שישלח קרבנותיו, צו א מצורע מעג שיקן קרבנות אין בית המקדש צו נישט, ענטפערט די גמרא תא שמע דתניא, מ'האמער געלערנט אין א ברייתא, ובעצם דא דא א מחלוקת, צווישן רשי און רשי אין די כתבי ידות, וואס איז פשט דא אין ברייתא און וואס איז די ראיה, אונז וועמיר גיין מיט רשי, וואס אויך נישט ריין רשי ווייל רשי און רשי אין די כתבי ידות די לשונות דא די גירסאות זענען אויך פארמישט, אונז וועמיר גיין מיט די פשט וואס איז מיוחס לרשי, על כל פנים שטייט אין די ברייתא אזוי, די פסוק זאגט די נביא זאגט אין יחזקאל לגבי א כהן וואס איז טמא געווארן און ער וויל צוריק טוהן די עבודה אין בית המקדש, שטייט אין פסוק ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו לו, וביום בואו אל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש, יקריב חטאתו, אזא לשון איז דא אין פסוק אין די נביא אין יחזקאל, איז דרש'נט מען אזוי, ואחרי טהרתו, אחר פרישתו מן המת, שבעת ימים, וואס טייטש, די פסוק רעדט פון אחרי טהרתו, ווען א כהן ענדיגט זיך מטפל זיין מיט א מת, למשל א כהן וואס איז געווארן טמא פון א מת, ער האט צוגערירט א מת, איז ווען ער ענדיגט מיט דעם איז שבעת ימים, און מען ציילט זיבן טאג, דאס איז די זיבן טאג וואס מען באשפריצט אים מיט אפר פרה אדומה, די דריטע טאג מיט די זיבעטע טאג, דאס איז איין זאך וואס די פסוק רעדט פון דעם, און נאכדעם שטייט אין פסוק יספרו לו, וואס מען קען נישט זאגן אז דאס שטייט אין פסוק שבעת ימים יספרו לו אז דאס גייט ארויף אלס אויף די זעלבע זאך אויף א כהן וואס איז טמא געווארן מן המת, פארוואס? ווייל א כהן א טמא מת ביי טמא מת איז נישט שייך צו זאגן יספרו לו, יספרו לו איז טייטש מען ציילט גאנצע זיבן טעג, ביי טמא מת ציילט מען נישט גאנצע זיבן טעג, מען ציילט דריי טעג, מען שפריצט שפעטער די אפר פרה אדומה, און שפעטער די זיבעטע טאג שפריצט מען נאכאמאל די מי חטאת, איז יספרו לו דרש'נט די ברייתא אזא אנדערע זאך אינגאנצן, אלו שבעת ימי ספירו, דאס איז זיבן טאג וואס מען ציילט ווען א מצורע ענדיגט די ימי מצורע ווען ער ווערט טהור, ציילט ער זיבן טעג, דאס מיינט יספרו לו, וואס טייטש דער פסוק רעדט פון צוויי זאכן, אדער א כהן וואס איז טמא געווארן א טמא מת און ער איז טהור געווארן, אדער א כהן וואס איז געווען א מצורע און ער איז טהור געווארן, איז אויף דעם זאגט דער פסוק, וביום בואו אל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש יקריב חטאתו, וואס מיינט חטאתו זה עשירית האיפה שלו, דברי רבי יהודה, ס'טייטש רבי יהודה זאגט אז די פסוק זאגט אונז אז ווען א כהן גדול ווערט טהור, אדער ווייל ער געווען א טמא מת און איז טהור געווארן, אדער א מצורע און ער איז טהור געווארן, יעצט קען ער צוריק אנהייבן ברענגען חטאתו, וואס מיינט די חביתי כהן גדול, די כהן גדול האט יעדן טאג געדארפט ברענגען א קרבן חביתין א מנחת חביתין חביתי כהן גדול, די כהן גדול איז ווערט טהור יעצט קען ער צוריק אנהייבן ברענגען דעם קרבן, זעה מיר דא אז ווילאנג איז די כהן גדול געווען א מצורע האט ער נישט געטארט ברענגען די חביתי כהן גדול ער האט נישט געטארט שיקן חביתי כהן גדול, איז א ראיה פון דא אז א מצורע קען נישט שיקן קרבנות, דאס איז לויט רבי יהודה. רבי שמעון אומר, רבי שמעון די ברייתא זאגט אנדערש, רבי שמעון זאגט די גאנצע פסוק רעדט זיך פון א טמא מת נישט פון א מצורע, אבער פון דעסטוועגן קען מען אויך ברענגען די זעלבע ראיה, ווייל רבי שמעון דרשנט ס'שטייט אין פסוק בבואו יקריב וואס מען דרשנט פון דעם בזמן שראוי לביאה ראוי להקרבה בזמן שאין ראוי לביאה אינו ראוי להקרבה, אז ווען קען מען מקריב זיין א קרבן פון א כהן און זיי האבן זיך א קרבן פון יעדעם, ווען דער כהן איז ראוי לביאה, ווען ער קען אריין גיין אין בית המקדש, אבער ווען א כהן קען נישט אריין גיין אין בית המקדש, ווייל ער איז א טמא מת, ווייל ער איז א מצורע, קען מען אויך נישט ברענגען זיין קרבנות, איז ווייטער האמיר א ראיה אז א מצורע קען נישט שיקן קרבנות אין בית המקדש. דאס איז רש"י'ס מהלך, יעצט רש"י אין די כתבי ידות זאגט אביסל אנדערש, רש"י אין די כתבי ידות זאגט אז רבי יהודה רעדט אינגאנצן נישט פון א מנחת חביתין און פון רבי יהודה איז טאקע נישט דא קיין ראיה מ'רעדט נישט פון רבי יהודה די גאנצע ראיה איז נאר פון רבי שמעון ווייל רבי יהודה זאגט סך הכל אז דאס וואס שטייט אין פסוק וביום בואו אל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש יקריב חטאתו דאס איז נישט א המשך פון די פריערדיגע חלק פון פסוק מ'רעדט נישט דא פון א כהן א טמא מת מ'רעדט נישט דא פון א כהן גדול א מצורע מ'רעדט פון א פשוטע כהן הדיוט די פסוק זאגט אונז אז דאס ביום בואו אל הקודש די ערשטע מאל א כהן הדיוט טוט די עבודה, די ערשטע טאג, דארף ער ברענגען חטאתו, מיינט די מנחת חביתין, א שפעציעלע מנחה וואס יעדער כהן ברענגט די ערשטע טאג וואס ער טוט די עבודה. דאס זאגט רבי יהודה, ס'האט אינגאנצן נישט קיין שייכות צו אונזער סוגיא. שפעטער קומט רבי שמעון, רבי שמעון קריגט זיך אויף רבי יהודה, און רבי שמעון זאגט יא די פסוק איז יא א המשך, ס'איז איין לאנגע המשך, וואס דער פסוק זאגט אז א כהן א טמא מת טאר נישט ברענגען קרבנות נאר נאכדעם וואס ער קומט צוריק, נאר נאכדעם וואס ס'איז בבואו יקריב בזמן שראוי לביאה ראוי להקרבה, און פון דא איז טאקע א ראיה אז אין הכי נמי נאר בזמן שראוי לביאה ראוי להקרבה, אבער א מצורע וואס איז נישט ראוי לביאה איז נישט ראוי להקרבה טאר נישט שיקן קיין קרבנות.